ג' חלקים מהתוועדות י"ט כסלו תשכ"ז. האבן זיך גערעדט כמה פעמים און אזוי איז אויך מבואר אין ספרי מוסר און ספרי חקירה און ספרי קבלה און חסידות און אויך אין פשוטם של דברים אז א מצוה דארף מען מקיים זיין ווי מען זאגט אין ברכת המצוות דערפאר וואס קדשנו במצוותיו וציוונו אבער ביחד עם זה האט ער זיך יעדע מצוה א סגולה מיוחדת, און ווי באלד אסאך מצוות מפורש בפירוש בכתוב, דער ענין וואס צו וואס די מצוה ברענגט ברענגט צו אין שכר מצוה, למען ירבו ימיכם אדער למען תאריך ימים וכיוצא בזה, און אין כללות כל המצוות וואס דאס איז מצוות הצדקה,

אבער כמה פעמים ככה די כברכתו של הקדוש ברוך הוא וואס איז דאך תוספתו מרובה על העיקר. דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג בנוגע צו מצוות הקהל אז דאס פאדערט ארויס די מצוה במידתו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, אז דער אייבישטער זאל אויך מקיים זיין דער הקהל את האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, און וואו זאל ער זיי מקהיל זיין, איז זיך אידן זיינען זיך ניט קיין באלעבאטים, ווי דער רבי דער נשיא זאגט אז ניט מיט אונזער רצון זיינען מיר אוועקגעגאנגען אין גלות, און ניט מיט אונזער רצון וועלן מיר פון דארט ארויס, ווארום דאס איז פארבונדן מיט ומפני חטאינו גלינו מארצינו, און וואס איז מבטל גלות בשעת מען איז מבטל די סיבה, די מפני חטאינו, אבער דער אייבערשטער איז דאך האט דאך אויף זיך ניט קיינע הגבלות, און במילא קען ער זיך מקיים זיין די מצוות הקהל אין אן אופן אז זאל זיין מקוים בכל הפרטים ביז אין דעם בית המקדש הבנוי בירושלים הבנויה ומלך בן דוד על כסא מלך עליהם נשיא עליהם לעולם. וואס דעמאלט לייענט ער די פרשיות המלך לפני כל האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך. און דא ווי גערעדט פריער איז תוספתו של הקדוש ברוך הוא מרובה אין מצוות הקהל שטייט טאקע האנשים והנשים והטף, ס'אבער דא אזוינע וואס זיי זענען נישט שייך נישט צו מצוות האכיל, און איינע פון זיי איז די ווי די גמרא רעכנט אויס כמה פרטים אין דיעניגע וואס זיי זיינען פטור פון הקהל און דא געפינט מען אין די הבטחה פון דעם הקהל דורך דעם אייבערשטן וואס ס'שטייט אויף דער גאולה הסידור קהל גדול יביאו הנה וואס דאס דורך וואס עס ווערט קהל גדול דורך דערויף וואס דער אייבערשטער איז זיי

און בשעת מען איז מקדים און מען איז מהדר און מוסיף אין דעם הידור פון די מצוות הקהל וואס הענגט אפ אן אונז איצטער ברוחניות בקיום רוחניות המצוה ושורשי המצוה אין דעם הקהל האנשים והנשים וטף למען ישמעו וילמדו ויראו און אין וואס פאר אן אופן מאכט דאס כדי די קאנווענשאן זאל ניט אננעמען קיין פארקערטע החלטות, דארף מען דאס האבן אז דאס זאל זיין במקום קדוש, דאס הייסט אז מען מאכט א פריערדיגע א פריערדיגע שטימונג אז ס'דארף זיין על מנת לעשות את דברי התורה הזאת איז ניט רעכענענדיג זיך דערמיט וואס ס'וועלן זאגן גוים אדער אידישע גוים, איז אט דעמאלטס איז מען מובטח אז ס'זיין די החלטות ווי ס'דארף צו זיין על פי התורה והמצוה, איז אט דעמאלטס איז מען איז מען מכין און מען איז מקדים און מען איז ממהר און ממשיך למטה בגלוי דעם הקהל על ידי הקדוש ברוך הוא דעם עיוור ופיסח און הרה ויולדת, ביז וואנעט א קהל גדול יבואו הנה, און אזוי ווי ביי שמחת הק' ביי מצוות הקהל איז דאך דאס געווען דווקא בשמחה אין זמן שמחתינו, אט אזוי איז אויכעט דער קהל גדול יבואו הנה איז דאך אויך אין אן אופן ווי ער זאגט אין די נבואה ושמחת עולם על ראשם בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה, על ידי משיח בן דוד יבא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו. אמן. די מצוות הקהל כפשוטו איז דאך פארשטאנדיג אז ווי כל מעשי ידי אדם האט מען דאס נישט געטאן בבת אחת נאר דאס איז געגאנגען יעדער האט געטאן דעם קיום הפסוק צוקלייבן זיך צו ארץ צו ירושלים

אָט אַזױ איז אױכעט פֿאַרשטאַנדיק, אַז דאָס, װאָס װערט פֿאַרלאַנגט, איצטער, איז דאָס ניט, װאָס מע פֿאַרלאַנגט, אַן אוממעגלעכע זאַך, אַז מע זאָל מיטאַמאָל איבערקערן כּל הענינים מן הקצה אל הקצה, נאָר אין הקדוש-ברוך-הוא בא בטרוניא עם בריותיו, און מע װיל נאָר, אַז מע זאָל אָנהײבן טאָן אין דעם בהידור ובהתמדה ושקידה, און װי גערעדט פֿריִער, במסירת-נפֿש. אנהייבנדיג מן הקל אל הכבד הקהל האנשים און דערנאך והנשים און דערנאך והטף און דערנאך וגרך אשר בשעריך מען דארף אבער וויסן אז ווען איז מקויים ווען ווערט די מצוה אגעטון איז דאס ניט ווען ער באגנוגנט זיך מיט האנשים אליין נאר ס'דארף זיין אויכעט והנשים און אויך והטף און אויך וגרך אשר גשרך. און ערשט דעמאלט שטעלט זיך אוועק דער מלך לייענען די פרשה. וואס אט אזוי איז אויכעט פארשטאנדיג אז אף על פי וואס ער האט שוועריגקייטן אויף צוזאמען קלייבן האנשים קען ער זיך דערמיט ניט באגנוגענען על אחת כמה ווען ער וועט טאן והנשים אויכעט זאגט מען אים אז דאס איז נאך ווייניג ס'דארף זיין והטף אשר בשעריך

און ווי אזוי קען דאס זיין דארף נאך זיין נאך פריער אז ווען דער קינד ווערט געבארן הייבט מען גלייך אן דעם ענין פון שיר המעלות און מיט די אלע הכנות כדי עס זאל דערנאך זיין משנולד זאל זיך שוין אנהייבן דער ענין החינוך ביז וואנעט טאקע מען זאגט כמבואר בכמה מקומות אז דער אמת'ער חינוך הייבט זיך אן תשעה חדשים לפני לידת הוולד בשעת דער הערב, דער פאטער מיט דער מוטער פירן זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין, אז ער ווערט נולד בטהרה ובקדושה, וואס דעמאלט איז מען האט מען דערנאך א קינד פון וועמען מען האט דערנאך נחת, אמת'ן נחת, אידישן נחת און חסידישן נחת בכל הפרטים, וואס כדי דאס זאל אראפקומען אן שוועריקייטן, און במידה הכי גדולה ככל האפשרי, דארף דאס זיין דער קידוש ווי ער זאגט אין תניא בשעת קידוש אביו ואמו, על אחת כמה וכמה אז ס'דארף זיין פאר דעם דער ענין הטהרה וההכנה וכו' וכו', וואס דערמיט הייבט מען שוין אן מחנך זיין די לבושים וואס מ'גיט לבנו הילד שנולד הייבט זיך שוין אן דער חינוך נאך כמה חדשים לפני ירידת הנשמה בגוף, כמה חדשים לפני אפילו